ברוכים הבאים צו על רגל אחת אויף קול מבשר. אונז האבן מיר היינט פאר זיך א שאלה, און די שאלה איז, ווען זענען די ערשטע אידן אנגעקומען קיין אשכנז? סאו ווען מען רעדט פון די יהדות אשכנז מיינט מען בדרך כלל די אידן פון מערב און מזרח יוראפ, אבער די קערנדל, די השכלה, פונעם אשכנזישן אידנטום האט זיך אנגעהויבן אין פראנקרייך אין דייטשלאנד. דאס הייסט דאס זענען געוויסע געגנטער וואס זענען אמאל געווען א חלק פון דייטשלאנד אמאל א חלק פון פראנקרייך. דארטן האט זיך עס אנגעהויבן, דארטן האבן געלעבט די בעלי התוספות, די ראשונים, איז די שאלה איז ווען זענען די ערשטע אידן דארטן אנגעקומען. סאו די תקופה פון די ראשונים פון די בעלי התוספות איז וואס טויזנט יאר צו אפילו מער ווי טויזנט יאר צוריק, אבער אונז ווייס מיר אז אידן האבן שוין דארטן געוואוינט אסאך פריער. אסאך פריער מיינט נאך מיט בערך טויזנט יאר פריער, ס'הייסט מיט א צוויי טויזנט יאר צוריק. און פון ווי ווייס מיר עס? ווייס מיר עס פון יוסף בן מתתיהו, דער אידישער היסטאריקער וואס איז קודם געווען א גענעראל בשעת'ן חורבן, ס'הייסט ווען אידן האבן מורד געווען אין רוים איז האט מען געשטעלט דאָ דאָס איז גע זענען געשטעלט געוואָרן גענעראַלן אויף פֿאַרשידענע חלקים פֿון ארץ-ישׂראל. יוסף בן מתתיהו איז געשטעלט געוואָרן אינעם גליל. דאָרטן האָט ער זיך אונטערגעגעבן. קודם האָט ער געקעמפֿט, נאָכדעם האָט ער זיך אונטערגעגעבן צו די צום רוימישן מיליטער. מ'האָט אים פֿאַרכאַפּט. גאַנצע געשיכטע. ער האָט זיך אַרומגעדרייט אין ארץ-ישׂראל. צום סוף, נאָכן חורבן, האָט אים טיטוס אָפּגעפֿירט קיין רוים. און דארטן האט ער זיך אוועק געזעצט שרייבן די היסטאריע פון כלל ישראל ביז זיין תקופה, איז ער דערמאנט אז אין זיינע צייטן, בשעת יעצט ווען ער רעדט, אין ארום די צייט פונעם חורבן, ממש נאכן חורבן, וואוינען אידן אין די געגנט וואס אונז קען מיר היינט אלס אשכנז, דעמאלטס האט עס געהאט א אנדערע נאמען, ס'האט געהייסן גאול. גאול איז געווען א ראיאן. א שם הכולל פאר שטיקער שטחים פון וואס זענען היינט אין פראנקרייך, לוקסעמבערג, בעלגיע, שווייץ, איטאליע, דייטשלאנד, האלאנד, איז יוסף בן מתתיהו דערציילט אז אידן וואוינען שוין דארטן. איז אידן וואוינען שוין אין אשכנז בשעת'ן חורבן אדער ממש נאכ'ן חורבן פון צווייטן בית המקדש? ווען זענען זיי אבער אנגעקומען אהין, ווען זענען די ערשטע אידן דארטן אנגעקומען, איז דא א געשיכטע, ס'איז לכאורה מער לעגענדע ווי געשיכטע, חוץ אויב ס'ווערט געברענגט אין א מקור, וואס אויף ווי ווייט כ'האב געזען האט די מעשה נישט קיין מקור, אבער ס'דא אזא מעשה'לע אז דער רוימישער קעניג אגוסטוס, ער איז געווען קייזער אין רוים, פון בערך ווייניגער א קארגע הונדערט יאר פארן חורבן ביז בערך פֿינף און פֿופֿציק יאר פארן חורבן, יענע תקופה איז, אין זיין צייט האבן אידן שוין געבונטעוועט, אידן האבן שוין געבונטעוועט ווייל מען האט שוין געליטן, מען האט שוין געליטן פון רוים, און ס'זענען געווען, ס'איז נישט געווען קיין מרידה אזוי ווי גאנץ כלל ישראל, צו רופן כלל ישראל, צו א ריזיגע חלק פון כלל ישראל האט זיך פאראייניגט מורד צו זיין קעגן רוים, אזוי ווי שפעטער די גרויסע מרידה וואס האט זיך געענדיגט מיטן חורבן, חורבן בית המקדש. אגב פון די היסטאריע, אין די אלגעמיינע היסטאריע הייסט עס, איז יענע פרשה וואס אונז קענען אלס חורבן בית המקדש, ווייל דאס איז, דאס איז די אמת'דיגע חורבן פון דעם, דאס איז די אמת'דיגע הויכפונקט פון. פון יענע קאפיטל געשיכטע, אבער אין די אלגעמיינע היסטאריע איז עס באקאנט אלס די גרויסע רעוואלט, די גרעיט רעוואלט, ווייל ס'זענען געווען אנדערע, קלענערע, פאר דעם און נאך דעם, איז יענץ איז די גרויסע רעוואלט. איז בכל אופן, אבער ס'זענען געווען גרופעס פון אידן, ובפרט די קנאים, ס'איז די ערשטע גלגולים פון די שפעטערדיגע גרופעס, וואס אונז טרעפן מיר זיי ביים תקופה פונעם חורבן, סיקריקים, בריונים, קנאים, די ערשטע גלגולים פון יענע גרופעס, איך מיין בכלליות ווערן זיי באצייכנט אלס קנאים, האבן אנגעהויבן בונטעווען אין רוים, קעגן רוים נאך פריער, איז די גייט די גייט די מעשה אז דער רוימישער קייסער אגוסטוס האט גענומען איין אזא גרופע אידן ס'האבן. וואס האבן געבונטעוועט, פרובירט מורד צו זיין אדער געמאכט צרות אדער טעראריזירט די רוימישע ווירטשאפט, די רוימישע פירערשאפט, די רוימישע סאלדאטן אין ארץ ישראל, ער האט זיי ארויפגעשטעלט אויף א שיף און ער האט אראפגענומען דעם שיף רודער, נישט ארויפגעלייגט קיין קאפיטאן דארטן, קיצור, ער האט ארויפגעלייגט די אידן אויף א שיף וואס. און ארויסגעשיקט די שיף אויפן וואסער אויף אן אופן אז די שיף גייט גיין אזוי ווי מ'זאגט הפקר און די אידן וועלן אדער שטארבן פאר הונגער אדער זאל געשען מיט זיי וואס ס'וועט געשען מיט זיי איז לויט די לעגענדע וואס אגב האט אויך צוויי גירסאות לויט איין גרסה איז די איז יענע שיף אנגעקומען ערגעץ וואו אין אפריקע און לויט אן אנדערע גרסה איז עס אנגעקומען צו די ברעגעס פון איטאליע פראנקרייך אין יוראפ די אידן זענען למעשה האבן איבערגעלעבט, זענען אראפגעקומען, זענען, די שיף איז אנגעקומען צו יענע ברעגעס, און זענען אפגעשטיגן, און די ארטיגע באפעלקערונג האט זיי אויפגענומען פריינטליך, מען האט זיי געגעבן צו עסן, מען האט זיי געהאלפן זיך מסדר זיין און אוועקשטעלן, און אזוי האט זיך געגרינדעט די ערשטע אידישע, מ'זאל זאגן קהילה, פון וואס איז שפעטער געווארן יהדות אשכנז. אזוי גייט די מעשה, אבער ווי געזאגט, ווי ווייט איך האב געזען און געהערט האט די מעשה נישט קיין מקור. ס'איז אבער דא א אנדערע געשיכטע, אביסל ענליך, כ'מיין קליינע ענליכקייטן, מיט איין איד וואס איז יא דאקומענטירט, וואס איז אנגעקומען קיין קיין אשכנז, א ווייטע שטח פון די וועלט, פון יוראפ, ווי די ווי יהדות אש פון ווי יהדות אשכנז איז שפעטער איז שפעטער ארויסגעוואקסן, און יענער איז געווען א זון פון הורדוס. ווער הורדוס איז געווען ווייסן מיר אלע, און הורדוס האט געקעניגט אויף ארץ ישראל פאר בערך פערציג יאר צו איין און פערציג יאר, פון הונדערט און זיבן יאר פארן חורבן ביז בערך פינף און זעכציג יאר פארן חורבן, יא דער באקאנטער הורדוס וואס איז פון איין זייט געווען א מאניאק, א רוצח און א ממש א אויסטערלישער נו, מעג נוצן אויף אים? יא, די לשון משוגענער, אזוי וואלט מען אים היינט באצייכנט. כ'מיין ער האט זיכער געהאט עפעס, ס'איז דא פארשערס וואס פרובירן אייגנטליך אפלערנען לויט זיינע מעשים, לויט וויאזוי ער האט געהאנדלט מיט מענטשן, לויט די זאכן וואס ער האט געטון, ווילן זיי אים געבן פארשידענע דייעגנאזעס, די עי בי סי אדער יענער עי בי סי. קיצור, די איד איז לכאורה נישט געווען בסדר, בכל אופן. איז פון איין זייט איז ער געווען א רוצח, א דעספאט, און פון די אנדערע זייט אבער האט ער האט ער אויפגעבויט שטעט אין ארץ ישראל, גראנדיעזע בוי פראיעקטן, און די שפיץ דערפון, ווי באקאנט, וואס חזל זאגן ער האט איבערגעבויען די בית המקדש אויף א הערליכן אופן, חזל זאגן אויף דעם אז ווער ס'האט נישט געזען די בנין בית המקדש בנין הורדוס האט נישט געזען קיין שיינעם בנין אין זיין לעבן. קיצור בכל אופן, דער הורדוס איז געווען דער לעצטער עכטער קעניג אויף ארץ ישראל איז הורדוס אליין איז שוין אויך געווען א פאפעט אין די הענט פון די רוימער, דאס הייסט ער איז געווען אינגאנצן אונטערגעווארפן און אינגאנצן אנגעוויזן אויף די חסדים פון רוים, און ער האט געמוזט טון וואס זיי האבן געהייסן, אבער למעשה ער האט נושא חן געווען ביי זיי, ער האט געוואוסט ווי אזוי צו האנדלן, ער איז נאך געווען א קעניג, דארטן אבער האט זיך עס געענדיגט. נאך אים איז שוין קיין קעניג נישט געווען. ס'הייסט אזוי, הורדוס אליין האט איב האט אויפגענומען א פארטרעטער, ער האט געשריבן א צוואה, ער האט געלאזט א באפעל ווער ס'זאל אים איבערנעמען נאך זיין טויט, אבער הורדוס ווי הורדוס האט געטוישט זיין מיינונג אין די לע קודם האט ער אויפגענומען איין קינד. ממש אין די לעצטע טעג פאר זיין טויט האט ער האט ער מחליט געווען אז ס'איז געלונגען פאר א צווייטן זון אונטערצוהעצן דעם טאטן הורדוס, קיצור די סוף האט הורדוס מחליט געווען אז איבערנעמען זאל אים א זון וואס האט געהייסן אויך די ערשטע נאמען ווי אים הורדוס ארכילעוס, הורדוס ארכילעוס ער זאל אים איבערנעמען. הורדוס איז געשטארבן און ארכילעוס האט אים איבערגענומען אבער נישט אלס קעניג די רוימישע בעלי בתים זענען פאקטיש געווען, רוים איז פאקטיש געווען בעל בית אין ארץ ישראל, האט מחליט געווען אז גענוג מיט די מלכים, קיין קעניג וועט דער ארכילעס מער נישט זיין, מושל, עס איז א געוויסע טיטל וואס זיי האבן אים געגעבן, די טיטל איז געווען עטנארק. כ'ווייס נישט פונקטליך צו צו איך זאג עס ריכטיג ארויס, אבער נישט קיין, ס'איז געווען אזא רוימישע געוויסע, אזוי ווי א גובערנאטאר, א גאווערנער, אזא בחינה. דאס איז ער געווען דער מושל, אבער קיין קעניג, נישט קעניג. ער איז נישט געווען קעניג, נישט נאר נישט, נישט נאר למעשה, הלכה למעשה איז ער נישט געווען קעניג, דאס טייטש אז ער האט נישט געהאט די רעכטן, ער האט נישט געהאט די זאכן, די פאזיציע פון קעניג, נאר אפילו נישט מיט טיטל. אפילו נאר מיט דעם טיטל, דאס האט ער אויך נישט באקומען, געווען מושל. זיין עיקר ממשלה איז געווען, מיין וואס רוים האט באשטעטיגט, איז געווען אויף, רוים האט שוין יעצט, די תקופה ווי אונז שטיי מיר, דאס טייטש ווי געזאגט פריער מיט בערך פינף און זעכציק יאר פארן חורבן, האט רוים שוין געהאט צוטיילט ארץ ישראל און פארשידענע פראווינצן. דאס הייסט ארץ ישראל איז געווען יעצט א חלק פון די רוימישע אימפעריע, אזוי ווי אזויפיל זייער אסאך אנדערע לענדער, זייער אסאך אנדערע שטחים, חלק פון די רוימישע אימפעריע, און ס'איז צעשטיקלט געווארן אין פארשידענע פראווינצן. הורדוס ארכילעוס איז געווארן די געשטעלטע מטעם רוים, על כל פנים האט באקומען זייער הסכמה צו זיין די מושל אויף שומרון, אויף יהודה און אויף אדום און נאך אפאר שטעט, יא אדום איז זייט די תקופה פון די חשמונאים, די חשמונאים האבן איינגענומען אדום, זיי האבן דארט איינגענומען ביים צווייטן, ביים דריטן דור פון די חשמונאים, נאכדעם וואס זיי האבן מצליח געווען ארויסצוטרייבן די יוונים פון ארץ ישראל און צוריק שטעלן די בית המקדש, צוריק שטעלן די עבודה און אויך צוריק שטעלן די מלוכה מיט א זעלבסטשטענדיגקייט. מיט א ווי מען זאגט א אידישע אייגענע זעלבסטשטענדיגקייט אן אוטאנאמי אין ארץ ישראל וואס אידן האבן נישט געהאט זייט נאך פון אינמיטן תקופת בית ראשון, אבער תקופת בית שני האט זיך דאך אנגעהויבן אז אידן זענען געווען אונטערגעווארפן אונטער פרס, יא כורש האט געגעבן רשות ארויפצוגיין קיין ארץ ישראל און אויפבויען די בית המקדש, אבער ער האט נישט געגעבן פאר אידן קיין זעלבסטשטענדיגקייט, היינט וואלט מען עס גערופן לעוו ל פאליטישע סאווערענטי. אז זיי האבן רעכט צו טון וואס זיי ווילן, ניין, מען האט ווייטער געדארפט צאלן מס פאר פרס און מען איז געווען נכנע, אונטערגעווארפן אונטער פרס. נאך פרס איז געקומען אלעקסאנדער מוקדן, ער ער איז געווען דער גרינדער פון די יוונישע, פון די גריכישע אימפעריע, און אידן זענען געבליבן אונטערגעווארפן יעצט אונטער יוון, ביז ביז ס'איז געקומען די נס חנוכה מיט די חשמונאים וואס זיי האבן ארויסגעטריבן די יוונים, צוריקגעשטעלט א אידיש לעבן, צוריקגעשטעלט די עבודה אין בית המקדש, און אויך צוביסלעך עווענטשעלי צוריקגעשטעלט די מלוכה אפילו אויכעט. איז ביים צווייטן דור און ביים דריטן דור, נאכדעם וואס די חשמונאים האבן שוין געהאט אוועקגעשטעלט ארץ ישראל, עס איז געווארן מנוחה אין לאנד, אנגעהויבן מאכן חשבונות און זיך אפרעכענען מיט די שכנים מיט די פיינטליכע שכנים ארום ארץ ישראל, און איין חלק האט מען איינגענומען, מיט א חלק האט מען געשלאסן א פרידנס פאקט, און איינע פון די מלוכות וואס זענען איינגענומען, זענען איינגענומען געווארן דורך די חשמונאים איז געווען אדום. זינט די חשמונאים האבן איינגענומען אדום, האבן זיי אויך געצווינגען די אדומים זיך מגייר צו זיין, און די סיבה איז נישט געווען קיין אידישקייט סיבה, נאר א. נאר מער אזא פראקטישע זאך, איז שטאטס האבן ביי די האנט ממש ביי די גרעניץ זאל מען האבן א פאלק וואס מיט וועם מען האט שוין צו טון אזויפיל אזויפיל דורות און זיך כסדר דארפן שלאגן זיין אומרואיג האלטן אן אויג האבן די אדומים באקומען איינס פון צוויי ברירות אדער גייט עטץ פון דא אדער זענט עטץ זיך מגייר און ווערטס א חלק פון אונז. איז די אדומים האבן אנגענומען די צווייטע ברירה, זיי האבן זיך מגייר געווען אזא מין סארט גיור, און טאקע פון יענעם פלאץ פון די אדומים איז הורדוס ארויסגעקומען, זיין טאטע אנטיפאטער האט ג איז געווען איין אזא אדומי, אזא גר א וואס האט זיך מגייר געווען אונטער צוואנג, זיין זון איז געווען הורדוס, און דער הורדוס איז שפעטער געווארן קעניג, בקיצור זיין זון יעצט הורדוס'ס זון ארכילעוס, איינע פון די פלעצער, איינע פון די פראווינצן וואס רוים האט אים געגעבן אלס. ער זאל זיין די מושל דארטן איז געווען טאקע אדום, ס'איז געווען יהודה, שומרון, אדום, און נאך אפאר שטעט, יפו, אפאר וויכטיגע שטעט. סאו די אידן זענען מיט דעם ארכילעאס געווען זייער אומצופרידן, מ'איז געווען אומצופרידן נאך מיט זיין טאטן מיט הורדוס, מ'האט פון הורדוס געליטן גרויסע צרות, גרויסע גרויסע צרות האבן אידן געליטן פון הורדוס, מ'האט געציטערט פון אים, הורדוס איז געווען א מעניאק און ער האט באוויזן אנצוזייען א מורא'דיגן מורא'דיגן פחד. א מורא'דיגן פחד אפילו צווישן זיינע נאנטסטע מענטשן, מ'רעדט פון זיינע אייגענע געשוויסטער און זיינע אייגענע קינדער וועם מ'האט געהארגעט, סאו פון הורדוס הורדוס האט מצליח געווען צו בלייבן מושל און דערשטיקן יעדן שמעק פון פון פון אן אויפשטאנד, ער האט געהארגעט פון די חכמים אויך, יעדער איינער וואס ער האט געשמעקט קען אים זיין א פראבלעם, אפילו אזא גאר ווייטע היכי תמצא האט ער אפגערוימט פון וועג. אקעי סאו מיט הורדוס האט מען געמוזט ווי מ'זאגט מ'האט געמוזט לעבן מיט אים, אבער זיין זון וואס האט נישט געהאט די פעאיגקייטן פון זיין טאטן און נאר זיינע חסרונות, א קנה חלק פון זיינע חסרונות, און האט געפירט טאקע א געמיינע ווערטשאפט אין די פלעצער ווי ער איז באשטעטיגט געווארן צו זיין אלס מושל, סאו אידן זענען געווען מורא'דיג אומצופרידן, אידן זענען געווען אומצופרידן מיט אים אייגנטליך נאך פון די ערשטע מינוט, נאך בשעת די לוויה פון הורדוס ווען ווען אידן האבן באקומען די בשורה. אז הורדוס'ס ממלא מקום וועט זיין דער זון, האבן זיך גראד אנגעהויבן הערן, מ'האט אנגעהויבן בונטעווען און רודערן, אידן האבן פרובירט צו שיקן דעלעגאציעס קיין רוים און פועל'ן אז רוים זאל נישט געבן זייער הסכמה אז דער ארכילעאס זאל ווערן מושל, אבער בכל אופן, רוים האט אים באשטעטיגט, אידן זענען נישט געווען צופרידן, און דער סוף איז געווען אז רוים איז אויך נישט געווען צופרידן פון אים, ס'איז געווען ווי מ'זאגט אידן פון זייער זייט האבן געלייגט לחץ אויף רוים, רוים האט אויך נישט געזען קיין גרויס נחת פון דעם פון דעם ארכילעס, איז נאך נײַן יאר בערך, האט רוים מכריע געווען אים אראפצוזעצן, און נישט נאר אראפזעצן פון זיין אמט, נאר אים פארשיקן אין גלות, ארויסשיקן פון ארץ ישראל, סאו דאס איז געווען מיט ארום פֿיר און זעכציק יאר פארן חורבן, כאפ איך יעצט כ'האב געמאכט א טעות הורדוס איז אייגענטליך געשטארבן מיט פֿינף און זיבעציק יאר פארן חורבן נישט פֿינף און זעכציק, פֿינף און זיבעציק יאר פארן חורבן, און דער ארכילעוס האט נאכדעם געקעניגט פאר בערך נײַן יאר ביז ארום פֿיר און זעכציק פֿינף און זעכציק יאר פארן חורבן. דעמאלטס האט רוים אראפגעזעצט דעם ארכילעוס און. און אפילו די אמט פון א מושל, פון א גאווערנאר, האבן זיי אויך מבטל געווען, עכ"פ אויף די פראווינץ פון יהודה. יא, איינע פון די פראווינצן וואו ארכעלעאוס איז געווען דער מושל איז געווען יהודה. ירושלים איז אין יהודה. און סאו, זיי האבן סיי אים אראפגעזעצט, און אויך מבטל געווען די גאנצע פאזיציע. פון יעצט און ווייטער איז די פראווינץ יהודה אונטער די דירעקטע פירערשאפט פון רוים. ווער ס'וועט יעצט אנפירן די פלאץ. ווער ס'וועט יעצט דארטן זיין און שטיין אין שפיץ וועט זיין א רוימער, א רוימישער באאמטער. און ארכילעאס אליינס האבן זיי האבן זיי אוועקגעשיקט אין גלות ערגעץ וואו אין דרום פראנקרייך. פראנקרייך איז שוין דעמאלטס געווען א חלק פון די רוימישע אימפעריע, און זיי האבן אים געשיקט צו א געוויסע שטאט מיטן נאמען ווין, נישט די ווין פון עסטרייך, נאר א אנדערע שטאט מיט אן ענליכער נאמען וואס געפינט זיך אין די היינטיגע דרום פראנקרייך. איז דער הורדוס ארכילעוס איז די ערשטע איד וואס מ'קען זאגן עכ"פ די ערשטע דאקומענטירטע פאל פון א איד וואס איז אנגעקומען קיין אשכנז אויף ווי ווייט אונז ווייסן ווייל מ'רעדט דא פון ווי געזאגט בערך פֿינף און זעכציק יאר צו וויפיל פארן חורבן אבער ס'זענען דא געוויסע אינדיקעישאנס געוויסע רמזים געוויסע סיבות אנצונעמען אז די ערשטע אידן זענען אנגעקומען קיין אשכנז נאך פריער, לאמיר זאגן מיט בערך פֿערציק יאר פריער ווי דעם ארכילעוס ווי הורדוס'ס זון, דאס הייסט מיט איבער הונדערט יאר פארן חורבן. יעצט גייען מיר דא אריבער צו גאר א באקאנטע שטאט און א וויכטיגע שטאט אין יהדות אשכנז מיטן נאמען מיינץ. מיינץ וואס איז אין אונזערע מקורות פון אמאל איז עס אויך באקאנט אלס מאגענצע. גענצע געפינט זיך אין די זעלבע שיעור אויפן זעלבן אויבן אן מיט אזעלכע שטעט ווי ווארמס, ווערמייזא אדער און שפייער, די דריי, ס'איז געווען מאגענצע, ווארמס און מאגענצע, ווערמייזא און שפייער וואס זענען געווען דריי גרויסע וויכטיגע אידישע שטעט, אידישע צענטערן וואס האבן זיך געפונען לענגאויס די ריין טייך און דייטשלאנד, זענען געווען באקאנט מיט די ראשי תיבות שו"ם, די קהילות שו"ם, איז די שטאט מיינץ, מאגענצע, ווייס מען רבינו רבינו גרשום מאור הגולה איז דארטן געווען רב. איינער פון די רעבעס פון רש"י'ס רבי יצחק בן יהודה איז געווען דער ראש ישיבה אין מאגענצע, רש"י אליינס האט דארטן געוואוינט פאר א תקופה, האט זיך אויפגעהאלטן פאר א תקופה אין מיינץ. מיינץ איז גאר א באקאנטע שטאט אין אונזער היסטאריע. די ס'איז ס'איז דא איינע פון די באקאנטערע טרויעריגע קאפיטלען געשיכטע דורכאויס די קרייצציגלער ווי איז דא פון א דרײַצן הונדערט איד די קרייצציגלער אויפן וועג ארויף קיין ארץ ישראל האבן זיך דורך אויסגעשאכטן און חרוב געמאכט זייער אסאך אידישע קהילות אויפן וועג און איינע פון די מער באקאנטערע געשיכטעס האט זיך אפגעשפילט אין מיינץ מיט א גרופע פון ארום דרײַצן הונדערט אידן וואס האבן געהאט אן אפמאך מיט די פירער פון שטאט אז ער גייט זיי פארשפארן ער גייט זיי באשיצן ארייננעמען אין א פעסטונג און זיי האבן אים געצאלט דערפאר גרויס געלט, די גאנצע געשעפט, די סוף איז געווען אז די קרייצציגלער האבן מצליח געווען איבערצוקומען די איבערצוקומען די וואך און זיך אריינרייסן, ווען די אידן האבן געזען אז די קרייצציגלער זענען דא, קודם האט מען פרובירט צו שטעלן א ווידערשטאנד אבער די סוף איז געווען אז די אידן האבן דאך געוואוסט וואס די וואס ס'ווארט זיי אפ, זיי און זייערע ווייבער און זייערע קינדער אין די הענט פון קרייצציגלער, א שמד אונטער צוואנג, און זיי האבן זיך אלע גענומען דאס לעבן ענדערש ווי איידער צו זיין אויסגעשטעלט צו די רצון פון זיך דארפן שמד'ן און אריינפאלן אין די הענט פון יענע ווילדע קריסטליכע בריונים. סאו די שטאט מיינץ איז געגרינדעט געווארן דורך די רוימישע אימפעריע מיט בערך הונדערט יאר פארן חורבן, ארום, אביסל מער אביסל ווייניגער, בערך הונדערט יאר פאר פארן חורבן פונעם צווייטן בית המקדש איז מיינץ געגרינדעט געווארן דורך רוים, מיינץ האט זיך געפונען ביים שפיץ פון די, ביי די צפון שפיץ פון די רוימישע אימפעריע, ביז אהין זענען זיי אנגעקומען צו צפון ביי מיינץ, ווי מיינץ, און זיי האבן דארטן אויפגעבויט א פעסטונג, א מיליטערישע פעסטונג, זיי האבן אויך דאס פארוואנדלט אין אזא צענטער פאר מסחר. דאס איז די געשיכטע פון מיינץ ווען מיינץ איז געגרינדעט געווארן. יעצט, היות ס'איז געווען דארטן א, ס'איז געבויט געווארן, אוועקגעשטעלט געווארן דורך רוים, אלץ א מיליטערישע צענטער, האבן זיך דארטן אויפגעהאלטן אויכעט רוימישע סאלדאטן, און די רוימישע סאלדאטן וואס זענען דארטן געשטארבן זענען אויכעט דארטן באגראבן געווארן, און געוויסע מצבות, געוויסע קברים, זענען געבליבן ביז היינט. צווישן יענע מצבות, צווישן יענע קברים, זענען דא דריי, מיט, מען זאגט ס'איז נאך דא די מצבות, און מען קען נאך ליינען א חלק פון די אויפשריפט אויף די מצבות, טרעפט מען דריי, נעמען, וואס קלינגען אידיש, מיט איינע פון די דריי וואס איז קלאר אידיש. איז דער ערשטער הייסט מאנימוס, די זון פון ירומבעל. מאנימוס איז געווען די לאטיינישע נאמען פאר מנחם, און אונז זעהן מיר עס אין די שריפטן פון יוסף בן מתתיהו אז יעדער מנחם הייסט דארטן ביי אים אויף לאטייניש מאנימוס, סאו ס'קען זיין אז דער מאנימוס איז געווען, מאנימוס איז אויך געווען א לאטיינישע נאמען, דאס איז ס'וואלט געווען א בחינה ווי לאמיר זאגן היינט אז יעקב איז אויף ענגליש דזשעיקאב, יא ס'איז דזשעיקאב קען זיין א גוי'שע נאמען אויך, סאו דאס אליין איז נאכנישט קיין הוכחה, אבער ווי געזאגט די דריטע נאמען איז קלאר אידיש, קייאס, און ווייסט מען נישט פונקטליך וואס דער קייאס מיינט, אבער דער קייאס איז געווען א זון פון חננאל, חננאלי, חננאלי איז קלאר א אידישע נאמען, דער נאמען איז נישט דא נישט אין לאטיין און אויך נישט אין די אנדערע סעמיטישע פעלקער ארום ארץ ישראל, חננאל איז, איז קלאר א אידישע נאמען. סאו די סאלדאטן ווי די מצבה פונעם ערשטן זאגט עס אז זענען געווען א חלק פון די יטורים רעגימענט סא ס'איז געווען פארשידענע רעגימענטן, פארשידענע אפטיילונגען אין די רוימישע מיליטער, ס'איז געווען די גרופע און יענע גרופע, איז אויך געווען א גרופע קעמפערס, א גרופע וואס איז געווען איינגעשלאסן אינעם רוימישן מיליטער, זיי האבן געהייסן יטורים. ווער זענען געווען די יטורים? די יטורים איז געווען א גרופע פון אראבישע אדער אראמישע אדער א געמיש פון ביידע, אראבישע און אראמישע שבטים וואס האבן געוואוינט אין די בעיקר אין די מדבריות ארום ארץ ישראל, ארום ארץ ישראל און אין ארץ ישראל אליינס זענען געווען אסאך אזעלכע וואנדערדיגע מדבר שבטים, זיי האבן געוואוינט אין געצעלטן, מ'האט אויפגעשטעלט א געצעלט און מ'האט זיך דא באזעצט, נאך א שטיק צייט האט מען צוזאמגענומען די געצעלטן און מ'האט געוואנדערט ווייטער, אונז טרעפט מיר אין די פסוקים באגעגנט מיר אונז זיך מיט אסאך אזעלכע די בני הקיני די בני הקדם אפילו עמלק איז. ס'איז דא וואס זאגן אז ס'איז געווען איין אזא מין סארט וואנדערדיגע שבטים, די היינטיגע צייטן קען מען זיי אלס די בעדואינס, ס'איז די וואס וואוינען אין אזעלכע צייטווייליגע געצעלטן, און היינט רוקן זיי זיך ווייניגער, זיי וואוינען יא בדרך כלל אזוי מער אויף איין פלאץ, אבער די דאס איז די בחינה, דאס איז א איבערבלייבעניש פון יענע קולטור פון וואנדערדיגע מדבר מענטשן. איז זענען געווען וואנדערדיגע מדבר מענטשן, אבער זענען געווען ישמעאלים. די זון איינער פון די קינדער פון ישמעאל האט געהייסן יטור, און אזוי טרעפט מען אונז אין בראשית קאפיטל כ ה פסוק ט ו, ס'הייבט זיך אן ביי פסוק י ב, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם, און דער פסוק רעכנט אויס אלע זיינע אלע זיינע קינדער, און אין פסוק ט ו זעהן מיר חדד ותימא יטור, נפיש וקדמה איז די יטור איז די טאטע פון די יטורים פון די פון די פון דעם שבט איז באגעגנט מען זיך מיט די יטורים שפעטער אויכעט אז ווען ס'איז געקומען איינצונעמען דאס לאנד איז די בני ראובן די בני גד און האלב פון שבט מנשה וואס האבן באקומען זייער נחלה בעבר הירדן דאס הייסט ביי די מזרח זייט פונעם טייך ירדן די אנדערע זייט פונעם ירדן אויף ארץ ישראל איז דא איין זייט, די אנדערע זייט איז געווען עבר הירדן, און איז איינער פון די שבטים מיט וועם זיי האבן זיך געשלאגן, די בני גד און בני ראובן און חצי שבט מנשה איז געווען די יטורים. נו, שפרינג מיר דא אריבער הונדערטער הונדערטער יארן, ביז טיף אינמיטן צווייטע האלב פון תקופת בית שני, צוריק צו די חשמונאים, זענען מיר דא מיט ארום הונדערט און זיבעציג יאר פארן חורבן, און ביים פערטן דור פון די שושלת פון די מלכי בית חשמונאי, די ערשטער איז געווען מתתיהו כהן גדול, נישט געווען קיין קעניג, האט זיך נישט גערופן קעניג, געווען כהן גדול, אבער די שושלת הייבט זיך אן מיט אים, מתתיהו, די צווייטער איז געווען, די צווייטע דור איז געווען זיינע קינדער, זיינע קינדער האבן קודם יהודה המכבי, אלע קינדער פון מתתיהו זענען אומגעקומען דורכאויס די שלעכטן מיט די יוונים וואס האבן זיך געצויגן פאר צענדליגע יארן, און איינע פון די קינדער, און איינער נאכן אנדערן, איין קינד איז איז אומגעברענגט געווארן, האט א צווייטער זון איבערגענומען אזוי איינער נאכן אנדערן, און איינע פון די קינדער איז געווען שמעון. שמעון בן מתתיהו כהן גדול איז געהארגעט געווארן דורך זיין איידעם, זיין איידעם האט געהייסן תלמי, תלמי געווען די מושל אויף יריחו, און תלמי איז אונטערגעקויפט געווארן דורך דעם דעמאלטסדיגן קעניג פון יוון אנטיוכוס, זיי האבן אלע געהייסן אנטיוכוס, און דער קעניג, דער דעמאלטסדיגער גריכישער קעניג וואס איז געווען אין די צייטן פון שמעון, האט אנגעקניפט באציאונגען מיט דעם תלמי, און ער האט אונטערגעשטעלט א גאנצע שטיקל אז תלמי זאל איינלאדענען זיין שווער שמעון וואס איז געווען דער אידישער מושל צו א סעודה, און דארטן, דורכאויס די סעודה האט. האט תלמי באפאלן זיין שווער שמעון און צוויי פון שמעונ'ס קינדער, ס'הייסט צוויי פון תלמי'ס שוואגערס, און און זיי געהארגעט. נאך נאך נאך די פטירה פון שמעון בן מתתיהו האט איבערגענומען שמעונ'ס זון יוחנן, יוחנן הורקנוס, און נאך די נאך די נאך די פטירה פון יוחנן הורקנוס האט איבערגענומען זיין זון, די זון פון יוחנן, און ער האט געהייסן יהודה, יהודה אריסטובלוס, אדער אויך באקאנט אלס אריסטובלוס דער ערשטער. אין זיין צייט, אין די צייט פון יהודה אריסטובלוס, האבן די חשמונאים געהאלטן אינמיטן, ווי דערמאנט פריער, אוועקשטעלן, ס'האט זיך אויך געצויגן במשך אפאר קעניגן, במשך אפאר דורות, דאס אוועקשטעלן ארץ ישראל, ס'זאל צוריק געשטעלט ווערן די שלווה, די מנוחה, און די ארדענונג אין לאנד, און אויך ווי געזאגט האבן זיי זיך געשלאגן אדער פרובירט שלום מאכן מיט די שכנים ארום און ארום. איין אזא פאלק זענען געווען די יטורים. און אין די תקופה, אין די תקופה פון יהודה אריסטובלוס, האבן זיי האבן זיי זיך באזעצט בעיקר אינעם גליל. גליל איז צפון פון ארץ ישראל, די באקאנטע שטעט, מירון, צפת, טבריה, אלע געפינען זיך אינעם גליל, איז געוויסע שטחים פונעם גליל געווען דעמאלטס באזעצט מיט די יטורים, און יהודה אריסטובלוס האט געשיקט זיין ברודער, ער האט געשיקט זיין ברודער, זיין ברודער האט געהייסן אנטיגנוס, און אז ער איז מיט א מיט א גרופע סאלדאטן, מיט א מיליטער, איינצונעמען די גליל פון די יטורים, און ער האט מצליח געווען, מען האט איינגענומען די גליל פון די יטורים, און זיי, די יטורים, האבן באקומען די זעלבע אפשען ווי די אדומים. די אדומים פריער נאך האבן די חשמונאים איינגענומען אדום, און ווי דערציילט פריער, האבן די אדומים באקומען א ברירה אדער אוועקצוגיין פון דארט אדער זיך מגייר זיין. די יטורים האבן מיט די יטורים האבן זיי גענומען די זעלבע סטראטעגיע, אדער גייט עטץ אדער זענט עטץ ענק מגייר. און די יטורים האבן אויך אויסגעקליבן צו אלע, צו רוב, צו א חלק, אבער. גע גענוג פון זיי און אפשר אפילו אלע פון זיי, זיי האבן אויסגעקליבן ענדערש ווי איידער גיין וואנדערן כ'ווייס וואו און זיך טרעפן א נייע פלאץ מסדר זיין ערגעץ אנדערש, ענדערש האבן זיי זיך מגייר זיין, אבער זיי האבן זיך מגייר געווען אונטער צוואנג און זיי האבן קלאר נישט געהאלטן דערביי, און מ'האט טאקע געליטן פון זיי שפעטער גרויסע צרות פון די יטורים. בכל אופן, ווען רוים האט איבערגענומען די ווערטשאפט און זיי האבן זיך אנגעהויבן אריינמישן, אין ארץ ישראל, דאס איז געווען נישט מער ווי מיט בערך פערציג יאר שפעטער, פערציג יאר נאך די מערכה פון יהודה אריסטובלוס מיט די יטורים, איז רוים אריינגעקומען אין פיקטשער. און רוים איז אריינגעקומען אין פיקטשער אגב אויכעט ווייל אידן האבן זיי אריינגעברענגט, ס'איז געווען צוויי ברידער וואס האבן זיך געשלאגן אויף די מלוכה, צוויי קינדער פון אלכסנדר ינאי, קלאסישע חשמונאישע נעמען, הורקנוס און אריסטובלוס, צוויי ברידער האבן זיך געשלאגן אויף די מלוכה, ביידע האבן זיך געוואנדן צו קיין רוים צו אז רוים זאל קומען זיי העלפן זיין אויף זיין זייט, און צום סוף האט רוים מחליט געווען נישט דו און נישט דו נאר איך, איז מיט דעם מיט דאס איז געווען די אנפאנג די התחלה פון רוים'ס באלעבאטעווען אויף ארץ ישראל, און עס איז געווען מיט בערך פערציג יאר נאך די געשיכטע פון יהודה אריסטובולוס מיט די יתירים, איז איינע פון די זאכן וואס רוים האט געטון נאכן אריינקומען אין דעם פלאץ און איבערנעמען די ווירטשאפט, אז זיי האבן גענומען יענע יתירים וואס זענען געווען זעט אויס גוטע קעמפערס, גוטע פייטערס, און זיי אריינגענומען צו זיך, איינגעשלאסן אינעם אינעם רוימישן מיליטער. און פון די יתירים איז געווארן א רעדזשימענט, א רעגימענט, אינעם רוימישן מיליטער וואס האט געהייסן די רעגימענט פון די יתירים. א גרופע פון זיי זענען, ווי ס'זעט אויס, אויך אפגעשיקט געווארן צו די צפון ברעג פון די רוימישע אימפעריע, מיט ע ס'איז מיט אפאר מיט א שטיק צייט שפעטער, און דארטן האבן זיי אויפגעבויט די רוימישע פעסטונג, און דארטן זענען זיי אויך געשטארבן, א גרופע פון די סאלדאטן צווישן אנדערע רוימישע סאלדאטן זענען דארטן באגראבן געווארן פון די יתירים און זענען זענען דארטן געשטארבן און זענען דארטן באגראבן געווארן, און אזוי ארום לכאורה טרעפט מען זיך מיט דריי מצבות וואס קלינגען אידיש און מיט איינע פון זיי וואס האט א קלאר א אידישע נאמען. איז קען מען זאגן אז די די יתירים זענען געווען די ערשטע אידן וואס זענען אנגעקומען צו אשכנז. סאו צו די יתירים זענען געווען אידן על פי הלכה, יעצט האבן מיר שוין דעם דיון, יעצט האבן מיר אונז באגעגענען זיך שוין מיט דעם פראבלעם פריער, אסאך פריער, נאך אין די צייטן פון תקופת בית ראשון, פון די ערשטע בית המקדש ווען סנחריב, ווען נאכדעם וואס ער האט פארטריבן די עשרת השבטים, שטייט אין פסוק אין מלכים און אין דברי הימים אז די אסירישע אימפעריע, אשור, האט געהאט א סטראטעגיע פון ווען זיי האבן איינגענומען א פלאץ אוועק צו נעמען גרויסע חלקים פון די פון די באפעלקערונג זיי אפשיקן צו די פרעמד און אהין ברענגען במקומם אנדערע, די פוינט איז געווען אז קיינער זאל זיך נישט פילן צו באקוועם, צו פארווארצלט, ווייל קיינער איז נישט באמת ביי זיך אינדערהיים, וואס דאס רעדוצירט די שאנסן אז זיי זאלן זיך פאראייניגן און רעוואלטירן. איז איינע פון די פעלקער וואס די וואס אשור האט געברענגט קיין ארץ ישראל זענען זענען געקומען מענטשן פון כותה, כותים, די כותים ווי ס'ווערט דערציילט אין פסוק אין מלכים ב' קאפיטל י"ז, האבן ממשיך געווען מיט זייערע זייערע עבודה זרות, זענען געקומען לייבן און געהארגעט איז אונטער פחד האבן זיי זיך מגייר געווען די כותים, און חז"ל האבן מיר א מחלוקה צווישן די תנאים אויב די כותים הייסן אידן אדער זענען נישט אידן. צו זענען א כותי האט א הלכה ווי א גוי אדער א כותי האט א הלכה ווי א איד, זיי צו זייער צו זייער גיור איז א גיור אדער נישט, סאו די געדאנק פון זיך מגייר זיין אונטער אזא סארט צוואנג האמער שוין געהאט אין תקופת בית ראשון, אין תקופת בית שני האמער עס נאכאמאל, ביידע מיט די חשמונאים, איינמאל מיט אדום און איינמאל מיט די יתירים, אויב וועל מיר אבער אננעמען אז די יטורים זענען געווען הלכה'דיגע אידן, און למעשה ווי יוסף בן מתתיהו זאגט האבן זיי זיך געמל'עט און זיי האבן מקבל געווען, זיי האבן נישט געוואלט, אבער אונטער צוואנג האבן זיי מקבל געווען די תורה, זיי האבן מקבל געווען דעם עול התורה און אז זיי גייען זיך פירן ווי אידן, איז טאמער האבן זיי א דין ווי אידן, זענען זיי אויף דערווייל, אויף ווי ווייט מען ווייסט, זענען זיי די ערשטע אידן וואס זענען אנגעקומען קיין אשכנז, און מען רעדט דא פון בערך הונדערט יאר פארן חורבן בית שני. ברכה און הצלחה.